זאגט די הייליגע גמרא מסכת ברכות דף ג עמוד ב', אונז האבן נעכטן געענדיגט דף ג עמוד ב' אונטן דריי שורות פון אונטן, אז טאמער די יועצים פון דוד המלך פלעגן קומען זיך באקלאגן אז ס'איז נישט דא קיין עמך ישראל צריכים פרנסה, האט ער זיי געזאגט לכי ופשטי ידיכם בגדוד, סאו דארט האבן מיר געענדיגט אנפאנג פון די דריי שורות פון אונטן. סאו נאכדעם וואס דוד המלך האט געזאגט אז מען דארף ארויסגיין אין מלחמה, וואס איז געווען, זאגט די גמרא, וואס איז געווען די פראסעס וויאזוי מען פלעגט ארויסגיין אין מלחמה, מיד יועצים באחיתופל, די ערשטע זאך גייט מען צו אחיתופל, ער איז געווען די יועץ, אדער די ראטגעבער ווי מען זאגט אין אידיש, און ער פלעגט אויסשטעלן א סטראטעגיע וויאזוי מען קען גיין אין מלחמה, נאכדעם וואס מען האט שוין א סטראטעגיע, ונמלכים בסנהדרין, גייט מען גיין נעמען רשות פון סנהדרין ארויסצוגיין אין מלחמה, איז רש"י מסביר, די סנהדרין האט מתפלל געווען אז די אידן זאלן מצליח זיין. נאכדעם די דריטע סטעפ איז געווען ושואלין באורים ותומים, מען איז געגאנגען פרעגן די אורים ותומים, בשעת די אידן זענען געווען ביי די ערשטע בית המקדש, מען האט נאך געהאט די אורים ותומים, פלעגט מען קענען יעדע זאך וויסן, האט מען געפרעגט די אורים ותומים אויב די מלחמה גייט מצליח זיין. אמר רב יוסף, מאי קרא וואס איז די פסוק אז די סטעפס פון גיין אין מלחמה איז גייט אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט? ווייל שטייט אין פסוק ואחרי אחיתופל איז בניהו בן יהוידע, און ואביתר ושר צבא למלך. זאגט די גמרא, אחיתופל זה יועץ. וכן הוא אומר ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר האלוקים. סאו די ערשטע זאך איז אחיתופל, ער איז די יועץ. זאגט די גמרא ווייטער גייען מיר ארויף אויף דף ד עמוד א', בניהו בן יהודה, בן יהוידע זה סנהדרין.

מאי קרא, וואס איז א פסוק, גייט די גמרא יעצט צוריק וואס אונז האבן נעכטן געהאט אז דוד המלך האט געהאט א כינור, נעכטן האט מען געזאגט עס איז א פידל, אסאך האבן געזאגט אז עס איז נישט א פידל עס איז א גיטאר אדער ענליכס, בכל אופן עס איז געווען א מיוזיקל אינסטרומענט, עורה כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר, דורך דעם וואס עס איז געווען די כינור האט זיך דוד המלך אויפגעוועקט און ער האט אנגעפאנגען זיין סדר היום אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען נעכטן. זאגט די גמרא ווייטער רב זירא אמר, גייט די גמרא צוריק צו וואס אונז האבן נעכטן געהאט געפרעגט, די גמרא האט געפרעגט פון ווי האט דוד המלך געקענט זאגן בחצות לילה אז ער פאנגט אן צו דינען דעם אייבערשטן בחצות לילה, חצות לילה אקים להודות לך, ווען מען זעט אז משה רבינו אליינס האט נישט געוואוסט פונקטליך ווען ס'איז חצות, אזוי ווי מ'האט געזען אז ווען ער איז געגאנגען צו פרעה האט ער געזאגט כחצות. רב זירא אמר, ס'איז בכלל נישט קיין קשיא, אפילו משה רבינו האט אויך געוויסט ווען ס'איז חצות. משה לעולם הוה ידע, משה רבינו האט געוויסט. ודוד נמי הוה ידע, דוד המלך האט אויך געוויסט. איי וכיון דדוד הוה ידע כינור למה ליה? פארוואס האט ער געדארפט האבן א כינור? פשוט לאתעורי משנתיה, אים אויפצווועקן פון זיין שלאף, נישט צו וויסן ווען ס'איז חצות. ווען ער איז געווען אויף האט ער געוויסט ווען ס'איז חצות, ער האט געדארפט האבן א כינור צו אויפצושטיין. איי, טאמער משה רבינו האט געוואוסט, וכיוון דמשה הווה ידע, למה ליה למימר כחצות? פארוואס האט משה רבינו געזאגט פאר פרעה כחצות וואס איז נישט פונקטליך ביי חצות? איז רב זירא מסביר, משה קסבר, משה האט געטראכט, שמא יטעו אצטגניני פרעה, אפשר וועלן פרעה'ס כישוף מאכערס, זיך טועה זיין, ווייל אפילו ער, משה רבינו, ווייסט, זיי, קען זיין, ווייסן נישט. און אז זיי גייען נישט וויסן ווען ס'איז חצות און ס'וועט אנקומען א אנדערע צייט, וועלן זיי חוזק מאכן ויאמרו משה בדאי, ער איז א ליגענער. וועגן דעם האט משה רבינו געזאגט א לשון פון א ספק. דאמר מר. אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, למד לשונך לומר איני יודע. זאגט די ברייתא, ס'איז מסכת דרך ארץ זוטא, א מורא'דיגע כלל, א פראקטישע זאך פאר די מענטש'ס לעבן, געוויין דיך איין צו זאגן דו ווייסט נישט, אפילו טאמער דו ווייסט. טאמער דו מוזט נישט זאגן, זאג אז דו ווייסט נישט. שמא תתבדה ותאחז, אפשר איינמאל גייט אויסקומען אז ס'וועט נישט זיין אינגאנצן אזוי ווי דו האסט געזאגט, און מען וועט זען אז דו ביסט א ליגענער, דו וועסט ווערן געכאפט, מענטשן גייען דיך כאפן, אז דו וועסט ווערן נכשל בדבריך, זאגט רש"י, איז וועגן דעם ס'איז כדאי א מענטש זאל זיך צוגעוויינען צו זאגן ער ווייסט נישט. רב אשי אמר, א אנדערע טעם פארוואס משה רבינו האט געזאגט כחצות, לעולם האט משה רבינו אויך געוואוסט, נאר וואס דען, משה רבינו האט גערעדט צו פרעה איין נאכט פאר ס'איז געווען די נאכט פון חצות פון מכת בכורות וואס יענץ איז געווען פסח ביינאכט, די נאכט פארדעם פיר און צוואנציג שעה פארדעם בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארבסר ווען ס'איז געווען די חצות הלילה ארויס פון די דרייצנטע טאג אין ניסן אריין אין די פערצנטע טאג אריין אין ערב פסח הוה קאי, איז משה רבינו געשטאנען פאר פרעה. פאר די אידן, און והכי קאמר משה לישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, למחר, כחצות הלילה, מארגן אזוי ווי יעצט, כי האידנא, אני יוצא בתוך מצרים, קומט אויס די כחצות איז נישט געווען א לשון פון א בערך'דיגע צייט, כחצות איז געווען, אזוי ווי יעצט, אזוי גייט זיין מארגן אויכעט. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט אנגעפאנגען צו זאגן פון זאכן וואס דוד המלך, איז די גמרא ממשיך פון נאך עפעס פון דוד המלך, דוד המלך זאגט אין תהילים לדוד, שמרה נפשי, דוד המלך בעט פונעם אייבערשטן היט אפ מיין נפש, כי חסיד אני ווייל איך בין א חסיד, וואס הייסט איך בין א חסיד? וואס האט דוד געטוהן מידת חסידות? איז א מחלוקת, לוי ורבי יצחק, חד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, לא חסיד אני, בין איך דען נישט א חסיד? שכל מלכי מזרח ומערב, אלע קעניגן פון די גאנצע וועלט, ישנים עד שלש שעות, זיי שלאפן אריין אינעם טאג אריין, דריי שעה אריין אינעם טאג, ואני חצות לילה אקום להודות לך, אזוי ווי אונז האמיר געהאט געזען נעכטן, די כינור איז געווען תלוי ביי דוד המלך, און ער האט אויפגעשטאנען יעדן טאג בחצות הלילה. ואידך, די אנדערע האט געזאגט אז די חסידות פון דוד המלך איז געווען כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, לא חסיד אני? בין איך דען נישט קיין חסיד שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות, זיי זיצן זיך צוזאמען פארברענגען בכבודם, ואני, איך דוד המלך, ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה, איך בין פארנומען צו קוקן די מראות דם וואס די פרויען ברענגען פאר אים כדי לטהר אישה לבעלה. צו וויסן וועלכע דם ס'איז געווען, טאמער ס'איז טמא, טאמער ס'איז טהור, ס'דא מראות וואס איז דם טהור, אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען נישט לאנג צוריק אין מסכת נידה, די גאנצע חשבונות אין ימי טוהר, איז דוד המלך געווען פארנומען צו באקוקן די בלוט וואס די פרויען האבן אים געברענגט, טאמער זיי זענען טמא אלס נידה אדער נישט. א זאך וואס איך וואלט ווען געקענט טראכטן אלס א קעניג איז נישט לפי כבודו, דוד המלך האט אבער גארנישט געטון, האט ער עס אנגעקוקט ווי א מידת חסידות, און געזאגט פארן אייבערשטן אז מיט דעם האט ער א געוויסע מידת חסידות ווייל ער פירט זיך אזוי אויף אפילו ער איז א קעניג און א געווענליכע קעניג טוט עס נישט ולא עוד האט דוד המלך ווייטער געזאגט אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי וואס דאס איז געווען נאך א מידת חסידות פון דוד המלך אז יעדע זאך וואס ער האט געוואלט טון האט ער נישט אליינס אפגעמאכט ער איז געגאנגען קודם פרעגן מפיבושת אונז גייען באלד זען ווער מפיבושת איז געווען. ואומר לו, זאגט דוד המלך, איך פרעג אים, מפיבושת רבי, מיין רבי מפיבושת, יפה דנתי, האב איך גוט דן געווען? יפה חייבתי, יפה זכיתי? עס איז דא א דין תורה פון חושן משפט, איינער ווערט גייט ארויס חייב איינער זכאי, האב איך גוט מחייב אדער מזכה געווען? יפה טהרתי, יפה טמאתי, א זאך וואס איז נוגע אין יורה דעה, האב איך גוט מטהר געווען אדער מטמא געווען? ולא בושתי, און איך האב מיך נישט געשעמט. אזוי זאגט דוד, דאס איז די זאך. אמר רבי יהושע בריה דרב אידי, מאי קרא, וואס איז דער פסוק ווי מען זעט די זאך וואס דוד המלך האט געטון? שטייט אין פסוק, שטייט ווייטער אין תהלים, ואדברה בעדותיך נגד מלכים, איך האב גערעדט אין לערנען נגד מלכים, דאס הייסט איך האב גערעדט צו מענטשן וואס איך האב געהאלטן גרעסער ווי מיך, און ולא אבוש, איך האב מיך גארנישט געשעמט. תנא, אונז האבן געלערנט אין די ברייתא, לא מפיבושת שמו, דער רבי פון דוד המלך וועם מיט וועם מען פלעגט זיך דורכרעדן האט נישט געהייסן עכט מפיבושת, אלא איש בושת שמו, אדער איש בעל שמו. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה, ער פלעגט פארשעמען דוד, דאס הייסט און ער פלעגט אסאך מאל אויפווייזן פאר דוד אז דוד איז נישט גערעכט. לפיכך, וועגן דעם, ווייל דוד האט זיך האט נישט מורא געהאט פון גארנישט, ווייל ער האט זיך קליין געהאלטן, און ער איז געגאנגען אייביג פרעגן איינעם, אפילו ער האט געוואוסט ס'קען זיין יענער גייט אים זאגן האסט נישט גוט געטון, האסט נישט גוט געזאגט, און ס'איז א שווערע זאך פאר א מענטש צו טון. וועגן דעם איז זכה דוד ויצא ממנו כלאב, א אייניקל פון דוד המלך, ואמר רבי יוחנן, לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו, זיין אמת'ע נאמען איז געווען דניאל, ולמה נקרא שמו כלאב שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכה, מיט זיין גרויסקייט האט ער פארשעמט מפיבושת, ועליו אמר שלמה בחכמתו, בני, די באקאנטע פסוק אין משלי, אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, די שיינקייט און די חשיבות פון די זון פון די אייניקל פון די דורות, דערפרייען די עלטערן די אור-עלטערן, דאס איז געווען די כבוד און די שכר וואס דוד המלך האט באקומען מיט דעם אייניקל. ואומר נאך א פסוק, חכם בני ושמח לבי. ואשיבה חורפי דבר. דאס איז געווען ואשיבה חורפי דבר. על כל פנים האבן מיר אונז געהאט יעצט צוויי וועגן, צו אפילו מער, זאכן וואס דוד המלך האט אליינס געזאגט אויף זיך מידת חסידות. פרעגט די גמרא, ודוד מי קרי לנפשיה חסיד? וויאזוי קען זיין אז דוד המלך האט זיך אליינס גערופן א חסיד? והכתיב, מען זעט אין פסוק, אין די באקאנטע קאפיטל וואס מען זאגט חודש אלול, לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים. לולא האמנתי. ותנא משמיה דרבי יוסי למה נקוד על לולא, פארוואס די ווארט לולא האט נקודות אויף זיך, האט פינטעלעך אויבן. אז דוד המלך איז נישט געווען אזוי זיכער אז ער גייט זוכה זיין צו זען בטוב השם בארץ החיים. פארוואס? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, דאס איז נישט קיין שאלה איך בין זיכער הונדערט פראצענט אז דו גייסט באצאלן פאר יעדעם איינעם וואס ס'קומט זיך זיי, אבער איך ווייס נישט נאר וואס ס'קומט זיך מיך, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו. אזוי דרשנ'ט מען אויף די ווערטער לולא. ממילא פרעגט די גמרא וויאזוי קען זיין דוד האט געזאגט שמרה נפשי כי חסיד אני, און אונז האבן געהאט געזען אז ער האט געזאגט פארן אייבערשטן וואסערע מידות חסידות ער טוט, אונז זעמיר דאך דא דוד איז נישט געווען בכלל אזוי זיכער אז ער גייט זוכה זיין צו זען בארץ החיים, ענטפערט די גמרא, שמא יגרום החטא, אוודאי ער האט געטון מידת חסידות, ער האט געהאלטן ער טוט גוטע זאכן, אבער נאך אלץ מיט דעם אלעם איז ער געווען קליין ביי זיך, און ער איז נישט געווען זיכער אז ער גייט זוכה זיין ווייל אפשר שמא יגרום החטא, אזוי ווי מען זעט זאגט די גמרא ביי יעקב אבינו די זעלבע זאך. כדרבי יעקב בר אידי. דרבי יעקב בר אידי רמי, האט געפרעגט א סתירה. איין פלאץ שטייט דער באשעפער האט געזאגט פאר יעקב אבינו והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, איך גיי זיין מיט דיך, איך גיי דיך אפהיטן. וכתיב, שטייט ווייטער אין פרשת וישלח ויירא יעקב מאוד. וויאזוי קען זיין? דער באשעפער זאגט אים קלאר איך גיי דיך אפהיטן. סאו וויאזוי האט יעקב מורא געהאט אז עשיו גייט אים עפעס טון? אמר. איז ער מסביר יעקב בר אידי שמא יגרום החטא. כדתניא, אזוי ווי אונז זעמער אויך אין אנדערע ברייתא אז די חטא איז גורם, שטייט א דאפלט לשון סוף פון די שירה אין פרשת בשלח עד יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית. דרש'נט די גמרא, דרש'נט די ברייתא, עד יעבר עמך ה' זו ביאה ראשונה, ווען די אידן זענען אריינגעקומען קיין ארץ ישראל די ערשטע מאל וואס איז געווען ביד רמה, מ'איז אריינגעקומען מיט יהושע בן נון, עד יעבר עמך ה', עם זו קנית זו ביאה שניה און דאס איז שוין געווען די צווייטע מאל וואס עס איז נישט געווען אזוי איי איי איי און דאס איז ארויס געגאנגען נאך גלות בבל מען איז ארויף געגאנגען מיט עזרא עס איז שוין נישט געווען אזא כלל ישראל איז שוין נישט געווען אזא גוטע מצב דעמאלטס און די גאנצע צוריק קומען קיין ארץ ישראל איז געווען גאנץ אפגעשוואכט רוב תקופה פון צווייטע בית המקדש האט מען נישט געהאט קיין אייגענע ממשלה געווען אונטערגעווארפן אונטער די אונטער די גוים מלכי פרס מיט כורש כורש ברענגט רשי אראפ פארוואס? מען זעט דאך דא אין די ברייתא אז ביידע מאל וואס מען איז אריין אין ארץ ישראל איז מרומז אין די זעלבע פסוק, מכאן אמרו חכמים ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, ווען די אידן וואלטן ווען זוכה געווען וואלטן זיי אריין געגאנגען אין ארץ ישראל אין די צייטן פון עזרא אנפאנג צווייטע בית המקדש פונקט אזוי ווי זיי זענען אריין געגאנגען אין צייטן פון יהושע בן נון מיט די זעלבע ניסים וואס זיי האבן געהאט. אלא שגרם החטא, די חטא האט גורם געווען, דאס האט יעקב אבינו מורא געהאט, און דאס איז די תירוץ אין די גמרא אז דוד המלך האט אויך מורא געהאט וועגן דעם, אפילו ער האט געזאגט אויף זיך אליינס שמרה נפשי כי חסיד אני, האט ער נאכאלץ מורא געהאט, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים, ווער ווייסט איך וועל זוכה זיין צו זען בטוב השם בארץ החיים. זאגט די גמרא, געשטאנען ווייטער אין די משנה, וחכמים אומרים עד חצות, די חכמים זאגן אזוי ווי חצות. איז אונז האבן מיר נאכנישט געהעריג מסביר געווען די מחלוקת אין די משנה, אבער לאמיר יעצט דא אביסל בעסער מסביר זיין וואס איז נוגע דא פאר די גמרא. אונז האבן געהאט אין די משנה דריי שיטות. ר' אליעזר האלט אז מען קען ליינען קריאת שמע של ערבית ביז סוף אשמורה ראשונה ביז ס'איז פיר שעה אריין אין די נאכט, לאמיר זאגן א געווענליכע נאכט פון צוועלף שעה איז ביז צען אזייגער, און די חכמים האלטן ביז חצות, אינמיטן די נאכט צוועלעווע, און רבן גמליאל האלט ביז עלות השחר, לאמיר זאגן זעקס אזייגער. וואס איז די מחלוקת? איז די מחלוקת צווישן רבי אליעזר און רבן גמליאל איז זייער קלאר, איז רשי מסביר דא אין די משנה, ווייל ס'שטייט אין די פסוק ובשכבך ובקומך, די חיוב פון ליינען קריאת שמע של ערבית איז ובשכבך. וואס מיינט די ובשכבך? רבי אליעזר לערנט אז ס'מיינט ווען מ'לייגט זיך שלאפן. רבן גמליאל האלט די ובשכבך מיינט א גאנצע נאכט ווי לאנג מען שלאפט, ממילא שטימט זייער גוט, רבי אליעזר זאגט ביז סוף אשמורה ראשונה, דעמאלטס לייגט מען זיך, ביז דעמאלטס לייגט מען זיך, און די חכמים האלטן, די רבן גמליאל האלט אז ביז עלות השחר. ממילא פרעגט די גמרא וואס איז פשט פון די חכמים פון חצות וואס איז נישט אהער און נישט אהין? פרעגט די גמרא חכמים כמאן סבירא להו אי כרבי אליעזר סבירא להו, טאמער האלטן זיי ווי רבי אליעזר אז די ובשכבך מיינט ווי לאנג מען לייגט זיך שלאפן, לימרו כרבי אליעזר. געווענליך לייגט מען זיך נישט שלאפן אזוי שפעט, ואי כרבן גמליאל אז ס'מיינט ווילאנג מ'שלאפט, סבירא להו, זיי האלטן אזוי, אויב אזוי לימרו כרבן גמליאל, זאלן זיי זאגן אזוי ווי רבן גמליאל. ענטפערט די גמרא, לעולם כרבן גמליאל סבירא להו, באמת די חכמים זענען אויך מודה מעיקר הדין אזוי ווי רבן גמליאל אז ובשכבך מיינט ווילאנג מ'שלאפט און מ'קען לייענען קרישמע א גאנצע נאכט. והא דקא אמרי עד חצות, דאס וואס די חכמים האבן געזאגט אז מען קען נאר ליינען ביז חצות, איז אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען אין אונזער משנה כדי להרחיק את האדם מן העבירה, עס איז נאר א גזירת חכמים, עס איז נישט מעיקר הדין. כדתניא, אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען אין א ברייתא וואס די ברייתא איז אביסל בעסער מסביר די הלכה. כדתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, חכמים עשו סייג לדבריהם האבן צוגעלייגט א גדר צו די דבר תורה כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב, א מענטש קומט אהיים פון די ארבעט, פארנאכטס, ואומר, און ער גייט טראכטן צו זיך, ווייל ער גייט זיין אינגאנצן אויסגעמוטשעט, איך ווייס טאקע איך דארף גיין ליינען קריאת שמע און דאווענען מעריב, אבער אלך לביתי ואוכל קימעא, לאמיך קודם אהיים גיין און כאפן אביסל עפעס פאר נאכטמאל, ואשתה קימעא און טרינקען אביסל, ואישן קימעא אפשר אפילו א דרימל אויכעט, מען קען דאך ליינען קריאת שמע א גאנצע נאכט, ואחר כך אקרא קריאת שמע, איך וועל אויפשטיין שפעטער, ואתפלל. אבער וחוטפתו שינה, ס'כאפט אים אריין א שלאף, און ער פארשלאפט, און ער וועקט זיך אויף זעקס זיבען אינדערפרי, ער האט נישט געהאט געליינט קרישמע, ונמצא ישן כל הלילה. חכמים האבן דאס נישט געוואלט. נאר וואס דען, האבן זיי מתקן געווען אז מ'קען נישט ליינען קרישמע נאר ביז חצות. ממילא, אבל אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת, גייט ער קודם אריין אין בית מדרש אם רגיל לקרות קורא, טאמער ער איז צוגעוואוינט לקרות, ליינען קרישמע און גארנישט מער, כאטשיג קורא ואם רגיל לשנות, צו לערנען אביסל שונה, און וקורא קרישמע ומתפלל, ואוכל פתו ומברך. און נאכדעם גייט ער אהיים און ער עסט נאכטמאל. פירט די ברייתא אויס וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. איינער וואס איז עובר אויף די רייד פון די חכמים און ער ליינט נישט קרישמע פאר חצות איז חייב מיתה. פרעגט די גמרא פארוואס עפעס די גזירת חכמים באקומט אזא שארפע לשון? מאי שנא בכל דוכתא דלא קתני חייב מיתה, ומאי שנא הכא דקתני חייב מיתה. ענטפערט די גמרא צוויי הסברים פארוואס די גזירת חכמים האט באקומען א שטערקערע שטראף, איבעית אימא משום דאיכא אונס שינה, ווייל ס'איז זייער שווער פאר די מענטש, האט מען געדארפט מאכן א שטרענגערע שטראף, ואיבעית אימא לאפוקי ממאן דאמר תפילת ערבית רשות קמשמע לן דחובה, כדי ארויסצוברענגען אז די הלכה איז נישט ווי יענעם, האט מען געזאגט אז כל העובר דברי חכמים איז חייב מיתה, ווייל ס'איז יא דא א חיוב פון תפילת ערבית. זאגט די גמרא ווייטער אמר מר, קורא קריאת שמע ומתפלל, אונז האבן געהאט אין די ברייתא, די לשון הברייתא איז געווען אז מ'ליינט קריאת שמע און מ'איז מתפלל, ס'איז משמע דאס איז די סדר הדברים, ווען מ'דאווענט מעריב קודם ליינט מען קריאת שמע און נאכדעם שמונה עשרה. מסייע ליה לרבי יוחנן ס'איז א ראיה צו רבי יוחנן דאמר רבי יוחנן איזהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית, נישט נאר אינדערפרי וואס איז דא א חיוב סומך צו זיין גאולה, צו תפילה, מען ליינט זאג גאל ישראל, וואס רש י מסביר ווייל די עיקר סמיכות גאולה לתפילה איז אין די פרי ווייל דעמאלטס איז געווען קרית י, דעמאלטס איז געווען די גאולה עיקר גאולת מצרים, אבער דען אפילו ביי מעריב אויכעט, אבער רבי יהושע בן לוי אומר קריגט זיך תפילות באמצע תקנום, תפילות זענען אינדערמיט, דאס הייסט אין די פרי ליינט מען גאל ישראל נאכדעם שמונה עשרה, ביינאכט קודם שמונה עשרה און נאכדעם קרישמע וברכותיה, במאי קא מיפלגי? איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא. איבעית אימא סברא דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי הוי. עס איז אויך געווען א חלק פון די גאולה איז געווען ביינאכט. ורבי יהושע בן לוי סבר, אנטשולדיגט מען האט איבערגעגאנגען א שורה דא. דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי הוי. אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא, הגם די עיקר גאולה איז געווען אינדערפרי אבער האט זיך שוין אנגעפאנגען ביינאכט, רבי יהושע בן לוי סבר כיון דלא הויא אלא מצפרא די עיקר איז געווען אינדערפרי, לא הויא גאולה מעלייתא דארף מען עס נישט מסמיך זיין גאולה לתפלה. ואיבעית אימא קרא, שניהם מקרא אחד דרשו ביידע לערנען עס ארויס פון די זעלבע פסוק דכתיב, ובשכבך ובקומך.

סמוך למטתו, קודם שמונה עשרה, נאכדעם קרישמע, נאכדעם לייגט מען זיך שלאפן. מתיב מר בריה דרבינא. שטייט שפעטער אין א משנה, אין אפאר בלאט ארום, בערב, ביינאכט, מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, ווען ס'קומט צו קריאת שמע של ערבית, זאגט מען צוויי ברכות פאר קרישמע און צוויי ברכות נאך קרישמע. ואי אמרת ס'איז אמת אז מ'דארף סומך זיין גאולה לתפילה אויכעט ביינאכט, די קשיא אויף ר' יוחנן, ואי אמרת בעי לסמוך הא לא קא סמיך גאולה לתפילה, דהא בעי למימר השכיבנו, קומט אויס, נישט גאל, נישט נאך גאל ישראל, פאנגט מען אן שמונה עשרה, אינדערפרי גלייך נאך גאל ישראל פאנגט מען אן שמונה עשרה, אבער ביינאכט לייגט מען נאך א ברכה. ענטפערט די גמרא אמרי כיון דתקינו רבנן השכיבנו, ס'איז א חלק פון תקנת חכמים פון ברכת קרישמע, ס'איז א חלק פון קרישמע, איז עס כגאולה אריכתא דמיא, איז עס אזוי ווי איין לאנגע ברכה וואס ס'איז ס'איז איין לאנגע ברכה לגבי דעם אז ס'איז נישט קיין הפסק דאי לא תימא הכי שחרית היכי מצי סמיך, וויאזוי הייסט וויאזוי קען מען יא סומך זיין אפילו שחרית? וואס זאגסטו מיר אז מען זאגט גאל ישראל און מען גייט נאכדעם ליינען אנפאנגען שמונה עשרה? מען מאכט דאך א קליינע הפסק, והא אמר רבי יוחנן בתחילה אומר השם שפתי תפתח, ולבסוף אומר יהיו לרצון אמרי פי, פאר שמונה עשרה זאגט מען השם שפתי תפתח, סאו וויאזוי קען זיין אז מען איז סומך גאולה לתפילה? אלא מוז זיין, ס'הייסט נישט קיין הפסק, התם, דארטן וואו מען זאגט השם שפתי תפתח איז נישט קיין הפסק, כיון דתקינו רבנן למימר, השם שפתי תפתח, ווייל חזל האבן מתקן געווען אז כתפילה אריכתא דמיא איז עס א חלק פון שמונה עשרה, הכא נמי כיון דתקינו רבנן למימר השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא איז עס איין גרויסע זאך און ס'הייסט נישט קיין הפסק. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלש פעמים יעדער איינער וואס זאגט אשרי דריי מאל יעדן טאג מובטח לו שהוא בן עולם הבא פרעגט די גמרא וואס איז די גרויסקייט פון אשרי מאי טעמא אילימא משום דאתיא באלף בית האט אין זיך די אלף בית זאגט איר די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן מיט מיט מיט די אלף בית נימא ס'איז דא א אנדערע פלאץ ווי ס'שטייט אויך אלף בית און נאך אסאך מער אכט מאל אלף בית קאפיטל קי"ט זאל ער זאגן אשרי תמימי דרך דאתיא בתמניא אפין אכט מאל די אלף בית אלא זאגט די גמרא ס'איז דא א חשיבות א ספעציעלע חשיבות אין אשרי משום דאית ביה פותח את ידך. ס'האט אין זיך די פסוק פותח את ידך. פרעגט די גמרא, טאמער די פסוק איז אזוי חשוב, איך האב א אנדערע קאפיטל וואס ברענגט ארויס די שבח פארן אייבערשטן אויף אסאך א שטערקערע פארנעם, נימא הלל הגדול דכתיב ביה נותן לחם לכל בשר. אלא זאגט די גמרא ביסט גערעכט, איך קען טאקע טרעפן אלף בית איין פלאץ ווי ס'איז שטערקער, פותח את ידך קען איך טרעפן א אנדערע פלאץ ווי ס'איז שטערקער, אבער ביידע צוזאמען טרעפט מען נאר ביי אשרי, אלא משום דאית ביה תרתי. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי. נאך מלכותך מלכות כל עולמים גייט סומך מ'לאזט אויס די נו"ן, מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל די נו"ן איז א לשון נפילה דכתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל מען איז אראפגעפאלן מען שטייט נישט אויף וואס דאס איז א נישט קיין גוטע לשון אויף כלל ישראל ממילא האט עס דוד המלך נישט אריינגעלייגט אין אשרי במערבא מתרצי לה הכי מען האט מען האט געזאגט די פסוק אויף אזא וועג נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום פאנגט זיך אן א נייע זאך קום בתולת ישראל אז מען גייט זיך צוריק אויפשטעלן. אפילו נאכן פאלן, אמר רב נחמן בר יצחק, און דערפאר טאקע אפילו הכי חזר דוד וסמכן הגם ער האט עס נישט אריינגעלייגט אין אשרי אויף די סדר פון אלף בית, האט ער עס אבער אריינגעלייגט וסמכן ברוח הקודש שנאמר סומך ה' לכל הנופלים ווען ער איז געגאנגען ביי די סמך און האט ארויסגעברענגט די סומך האט ער שוין אריינגעלייגט דארט נופלים און ס'איז טאקע מרומז דאס וואס האבן יעצט געזאגט די במערבא אז אפילו ס'איז דא א נפילה איז פארקערט קום בתולת ישראל. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי אלעזר בר אבינא גדול מה שנאמר במיכאל,